א חסיד פון רבי'ן רש"ב פון רבי'ן נשמתו עדן, ער געווען א גבאי א מזכיר סיי ביי דעם רבי'ן רש"ב און סיי ביי דעם פריערדיגן רבי'ן, און כאמור ר' שלום דאס איז געווען פון זיינע יונגסטע קינדער, איך האב זוכה געווען זיין ביי אים אינדערהיים במשך זמן, און כ'האב געהערט פון אים כמה וכמה סיפורים. איינע פון די סיפורים איז פארבונדן מיט דעם טאג פון י' שבט, דער יום ההילולא פון דעם רבי'ן ריי"צ פונעם פריערדיגן רבי'ן, און דער יום התחלת הנשיאות, דער טאג וואס דער רבי האט מקבל געווען די הנהגה פון די נשיאות אין י' שבט תשי"א. און ממילא בהקדמה, ר' חוני' ר' שלום מאראזאוו איז געווען א קליינער אינגל אין די יאר תרפ"ז, דאס איז געווען די יאר וואס דער פריערדיגער רבי איז ארויס פון תפיסה, י"ב תמוז, שלום איז דעמאלט געווען אינגאנצן א קינד פון פיר יאר אלט. תשרי תרפ"ח האט דער פריערדיגער רבי אוועקגעפארן פון רוסלאנד, כידוע דעמאלט איז געווען די צייט וואס דער פריערדיגער רבי האט אפגעלאזט רוסלאנד, יענעם תשרי, שמחת תורה, אסאך חסידים זענען געקומען צו גיין צו זיך געזעגענען. ס'איז געווען זייער א גרויסע התרגשות, חסידים האבן נישט געוואוסט ווען וועט מען זיך טרעפן נאכאמאל, דער רבי איז אוועקגעפארן פון רוסלאנד און ס'איז געווען זייער א זייער א זייער א אנגעווארימטע זייער א נישט קיין גרינגע תקופה. ר' שלום איז דעמאלט געווען אינגאנצן פיר יאר אלט, און זיין טאטע ר' חוני' וואס ער איז געווען דער גבאי פון פריערדיגן רבי'ן איז געווען דעמאלט אין סיביר ער איז געווען דעמאלט אין תפיסה איז געווען די מאמע אליין מיט די קינדער איז אויף מארגן פון שמחת תורה איז געווען א סאך חסידים וואס זענען געווען דעמאלט זענען אריינגעגאנגען איינער נאכן אנדערן כדי זיך געזעגענען פון דעם רבי'ן ריי"צ ס'איז געווען א סאך טרערן א סאך בכיות און ס'איז געווען א גרויסע התרגשות. צוליב דעם מצב המיוחד וואס די משפחה מאראזאוו האבן געהאט וואס דער טאטע איז געווען אין סיביר און ער איז געווען דער גבאי פון פריערדיגן רבי'ן האט מען געגעבן ספעציעלע רשות אז די מאמע מיט די קינדער זאל אויכעט אריינגיין זיך געזעגענען הגם יעמאלט איז נישט געווען דער סדר אז מ'האט מקבל געווען פרויען אויף יחידות אבער אין א ספעציעלער זכות איז זי געקענט אריינגיין זי איז אריין מיט די קינדער שלום איז געווען א קליינער אינגעלע ווי מ'האט געזאגט, און זייענדיג דארטן האט ער נישט געוואלט ארויסגיין. נו, דער קינד האט זיך גע'עקשנ'ט, איז געשטאנען אין צימער און דער עולם האט געווארט, ס'איז געווען א גרויסער עולם, און דער רבי האט זיך שוין געדארפט פארן, איז זיצן, זייענדיג דארטן, דער פריערדיגער רבי געזאגט צום קינד, צו שלומ'ן, זאגט ער אים, דאגה'ע נישט, מ'וועט זיך נאך זען, מ'וועט זיך נאך טרעפן. שפעטער איז ער ארויסגעגאנגען. דאס איז געווען וואס דער רבי האט אים יעמאלט געזאגט. ווי מיר ווייסן איז רובם ככולם פון די חסידים, אדער א גרויסער חלק על כל פנים פון די חסידים וואס זענען דארטן געווען, האבן נישט זוכה געווען זיך טרעפן שפעטער מיט דעם רעבן רייאץ, ווייל ער איז אוועקגעפארן אין שפעטער אוועק געפארן פון מדינה ההיא און געפארן אין פוילן, שפעטער געווען אין אמעריקע, און ביז די חסידים זענען ארויס געגאנגען פון רוסלאנד יארן שפעטער, איז רובם פון די חסידים האבן שוין נישט זוכה געווען זיך טרעפן פנים אל פנים מיטן רעבן רייאץ. ר' שלום מאראזאוו וואס ער איז געווען א בחור איז מיט א קליינע קבוצה יחידים האבן זוכה געווען אנקומען אין אמעריקע ראש חודש שבט עטליכע טעג פאר די הסתלקות פון דעם רעבן רייאץ אין די יאר תש"י, ממש עטליכע טעג פאר די הסתלקות זענען זיי אנגעקומען אין אמעריקע, איז דאס געווען זייענדיג אנגעקומען דארטן, דאס איז געווען פינף זעקס בחורים וואס זענען געווען בחורים זענען געקומען פון רוסלאנד און זיי זענען געווען אין. פאריז אין אין אה זיי זענען ארויס געגאנגען פון רוסלאנד און שפעטער האבן עטליכע באקומען דעם רשות דעם רישיון אויף צו קענען ארויס פארן פון רוסלאנד און אנקומען קיין אמעריקע איז געווארן א שאלה וואס צו מען זאל אריינגיין אויף יחידות צו דעם רעבן רייאץ, כידוע דער פריערדיגער רבי איז שוין געווען, מ'רעדט תש"י, דער פריערדיגער רבי איז געווען זייער נישט געזונט, זייער שוואך, גופו הקדוש איז געווען מלא יסורים, שוין יארן לאנג, און זיך זען מיטן רעבן דאס געווען נאר אז מען איז אריין אויף יחידות, מען איז אריינגעגאנגען פנים אל פנים האט מען געקענט זען דעם רעבן רייאץ. איז געווען א פראגע, איז געווען א שאלה, צו זיי זאלן אריינגיין זיך טרעפן מיטן רעבן. און איז הכנה איז שלום, און איינע פון די בחורים, ער האט געהאט ביי זיך א שקלא וטריא, פון איין זייט, ער האט געפילט, אז מען דארף מאכן הכנות, אריינגיין אויף יחידות, עס רעדט זיך אין אלע שיחות, יא, ובפרט דער פריערדיגער רבי, דער רבי רייאץ, דערציילט אין זיינע רשימות, אין זיינע סיפורים, וויפיל חסידים האבן זיך געגרייט אריינגיין אויף יחידות. איז במילא איז ביי אים געווען א גאנצע שאלה צו ער זאל מאכן הכנות, וואס הייסט אריינגיין גלייך אויף יחידות, דארף זיך גרייטן א משך זמן. פון צווייטן זייט, ס'איז געווען א הצעה אז מען זאל אריינגיין אין די קומענדיגע טעג, און ער האט נישט געוואוסט וואס צו מחליט זיין. ער האט געפרעגט דעם משפיע און יענער משפיע, צום סוף האט מען אים געשיקט ער זאל פרעגן ביי דעם רבינ'ס איידים, עס האט געהייסן דעמאלט דער רמש, אבער דאס איז געווען שפעטער דער רבי, איז ער זאל זיך מברר זיין ביי אים זיינע שאלות, איז ר' שלום אריינגעגאנגען צו דעם משרד וואס דער רבי האט דעמאלט געווען, דער משרד פון מרכז לענייני חינוך וואס האט געהייסן אריינגיין צום רעבן אינעם משרד אין רעבן אין אפיס וואס האט געהייסן דער רמש הייסט דאס און ער האט אים געזאגט וואס איז זיין שאלה האט אים געזאגט אז פון איין זייט איז מען מציע אז מען זאל אריינגיין אויף יחידות עטליכע פון די טעג פון צווייטן זייט איז האבן זיי איז ער וויל ער פראווען הכנות ער פילט אז ער נישט גרייט האט אים דער רבי געזאגט אז ער טראכט אז עס איז דא א געלעגנדהייט אריינגיין דארף מען אריינגיין, ווייל שפעטער קען מען דאך נישט וויסן וואס עס וועט זיין, אזוי געווען דער לשון, אזוי האב איך געהערט, אליין געהערט פון חאנ פון שלום, ר' שלום ארזוב, ער האט דערציילט די מעשה, איך האב עס געהערט פון אים אליין, אז דער רבי האט געזאגט אז מען זאל אריינגיין אז עס איז דא א אפשריות אריינגיין איצטער אויף יחידות דארף מען אריינגיין, ווייל וואס עס וועט זיין שפעטער קען מען נישט וויסן. אבער בנוגע הכנות האט אים דער רבי געזאגט, הכנות קען מען מאכן שפעטער אויכעט. אזוי איז געווען דער תוכן. שפעטער האט אים דער רבי געזאגט נאך אפאר זאכן, אינטערעסאנטע זאכן, אפשר על כל פנים בקיצור, דער רבי האט אים געזאגט איין נקודה בנוגע ברכה, וועלכע ברכה צו מאכן, ער האט געפרעגט צו מען זעט דעם רעבן די ערשטע מאל זאל מען מאכן די ברכה שחלק מחכמתו ליראיו וכו' דער נוסח הברכה, אה, נתן מחכמתו, איך געדענק נישט דעם לשון פונקט פון די ברכה וואס מען זאגט אז מען זעט א חכ א צדיק, און דער רבי האט אים געוו דער רבי איז געגאנגען אהין און צוריק שקלא וטריא, עפעס אזוי געטון צום סוף, אפשר דער רבי איז העכער פון דעם. אבער אויפן צווייטן זייט שהחיינו דארף מען זיכער זאגן, אזוי דער רבי האט געזאגט שהחיינו זאל מען זיכער זאגן, און זאל זאג דעם שהחיינו זאלט איר זאגן הויך אויפן קול אז דער רבי זאל ענטפערן אמן. שפעטער האט אים דער רבי געזאגט אויכעט בנוגע אז זיי גייען דאך אריינגיין ביינאכט זאלן זיי זען דאווענען מעריב פארדעם פאר זיי גייען אריין אויף יחידות אזוי זאלן זיי האבן נאך א מצוה מיט וואס צו אריינגיין אז מען דאווענט מעריב האבן זיי נאך א זכות אזוי דער רבי זיי געזאגט וועגן דעם האט ער דערציילט רב שלום אינטערעסאנט אז ס'איז געקומען די נאכט פון יחידות די בחורים זענען געשטאנען אין צימער אין דארטן אין צימער אזוי ווארטנדיג צו אריינגיין אויף יחידות זענען זיי געווען מיט א גרויסע התרגשות, און דער רבי איז פונקט אריינגעגאנגען דארטן, און דער דער רבי איז דער רבי דער ווי מען זאגט דער רמש ווי מען האט דעמאלט געזאגט האט געזען ווי זיי שטייען מיט אזא התרגשות, האט ער זיי געזאגט איך זע זיי מיט א גרויסע התרגשות אפשר וועט איר דאווענען מעריב שפעטער, ער האט געזען אז זיי זענען נישט בכדי צו קענען מכוון זיין אין דאווענען, האט ער געזאגט אפשר נאך דעם מעריב וועט איר דאווענען שפעטער, אזוי אזוי האט ער דערציילט. שפעטער האט אים דער רבי געזאגט אז אפשר דארף מען זען אריינגיין מיט א גארטל, מען גייט אויף יחידות זאל מען גיין מיט א גארטל, איז ער געווען אינגאנצן עפעס אזוי בהתפעלות קיינמאל נישט געהערט אזא מין זאך, ביי חסידים בחורים האבן נישט געטראגן, אין חבד איז דער מנהג נישט בחורים טראגן נישט קיין גארטל, פלוצלינג דער רבי זאגט אים אזוי, דער רבי זעט אז ער קוקט אויף אים זאגט אים דער רבי בכלל ווייס איך נישט פונקט פארוואס פירט מען זיך נישט ביי אונז טראגן א גארטל בחורים ביים דאווענען, וואס איז דער ענין אז מען טראגט נישט א גארטל ביי בחורים? אבער אז סאיז אנגענומען איז אזוי פירט מען זיך, אבער אז מען גייט אריין צום רעבן אויף יחידות לכאורה וואלט געווען א ענין טראגן א גארטל, דאן זאגט אים דער רבי איך וויל נישט פסק'נען, גיי פרעג ביי ר' שמואל לעוויטין און הערן וואס ער זאגט, ר' שמואל לעוויטין איז געווען דער משפיע פון די ישיבה, האט אים דער רבי אפגעשיקט צו ר' שמואל לעוויטין ער זאל פרעגן פאר אים א דעה. דערציילט אז ער איז געגאנגען צו שמואל לעוויטין, און שמואל לעוויטין קוקט אים אן און זאגט, קיינמאל נישט געהערט אזא מין זאך א גארטל, אין לובאוויטש האבן בחורים נישט געטראגן קיין גארטל, נישט ביים דאווענען און נישט ביי יחידות. נו, איז ער טאקע אריין אן א גארטל. דערציילט ער שפעטער, אז זיי זענען אריין אויף יחידות צו דעם פריערדיגע רעבן, ס'איז געווען א גרויסע התרגשות די יחידות, ס'איז דא כמה וכמה פרטים, אבער די נקודה וואס ער האט דערציילט אז בשעת זיי זענען געשטאנען אין יחידות ביי דעם פריערדיגע רעבן פנים אל פנים האט זיי דער רעבע רייאץ דאס איז געווען זונטיג ד' שבט די יחידות דאס הייסט די לעצטע וואך פון חיים חיותו בעלמא דין פון דעם רעבן רייאץ זונטיג ד' שבט זענען זיי אריין אויף יחידות וואס דרך אגב ד' שבט דאס איז אויכעט ר' שלום מאראזאוו'ס יום הולדת ער איז געבארן געווארן ד' שבט תרפ"ג ער דערציילט אז זיי זענען אריינגעגאנגען אויף יחידות און דער פריערדיגער רבי איז געווען כמה ענינים האט געפרעגט ווי זיי די נעמען וכו' כמה פרטים וואס איז דארטן פארגעקומען וואס אין המקום להאריך אבער בשעת דער פריערדיגער רבי האט זיי געגעבן די ברכה האט ער זיי געזאגט אט אט די ווערטער און דעם נוסח האב איך געהערט סיי פון ר' שלום מאראזאוו, סיי פון ר' דוד ראסקין וואס איז אויך געווען פון די בחורים פון וואס זענען אריינגעגאנגען דעמאלט, די זעלבע נוסח, אז דער פריערדיגער רבי האט זיי געזאגט, מיט א מיט זיין ווי ער האט גערעדט מיט א מיט א מיט א נעימות מיט א ניגון, און ער האט געזאגט, ער האט נישט גערעדט קלאר מ'האט געדארפט אויסטייטשן אבער דאס איז געווען דער דיבור וואס ער האט געזאגט, לערנען דארף מען. דאווענען מוז מען, אבער לערנען דארף מען אויכעט. אזוי איז געווען דער נוסח פון דעם וואס דער פריערדיגער רבי האט זיך דעמאלט געזאגט. ס'האט געהייסן זיך מסדר זיין דעם סדר פון תומכי תמימים, אבער דאס איז געווען די ווערטער וואס זיי פלעגן חזר'ן מיט א גרויסע התלהבות, דאס איז געווען די ווערטער. לערנען דארף מען, דאווענען מוז מען, אבער לערנען דארף מען אויכעט. דאס איז געווען דער ווארט שפעטער זענען זיי ארויס פון יחידות און דער דער און נאך דעם דערציילט ער אז עס איז געווען עטליכע יאר שפעטער מיט א צוויי דריי יאר שפעטער איז געווען א מעשה דערציילט ער עס איז געווען ערשטנס דאס איז געווען א פלא נפלא אז דאס איז געווען די לעצטע וואך פון חיים חיותו בעלמא דין פון דעם פריערדיגער רעבן בעלמא אין דער עולם הזה הגשמי האט ער פארשטאנען וואס דער רבי האט אים דעמאלט געזאגט אז ס'איז בעסער אריינגיין איצטערט ווייל שפעטער וועט מען נישט וויסן וואס ס'וועט זיין, דאס איז געווען די לעצטע מאל און ס'איז מקוים געווארן די ברכה וואס דער פריערדיגער רבי דער רבי רייאץ האט אים געזאגט אלץ קינד אז מ'וועט זיך נאך זען, און ער האט זיך טאקע זוכה געווען צו זען מיטן רעבן אין אט יענעם אין יענעם לעצטען מאמענט אין יענעם יחידות פון ד' שבט תש"י. אבער דער המשך האט ער דערציילט ר' שלום אז מיט עטליכע יאר שפעטער איז אמאל אינמיטן א פארברענגען תשי"ב י"ג ס'איז געווען אינמיטן א פארברענגען אזא שבת'דיגן פארברענגען, דער רבי האט עפעס געזאגט לחיים, און אינמיטן דער רבי זיך אויפגערופן דא אויפן קול, דער רבי האט געזאגט, שלום מאראזאוו איז דא? און דער רבי זאגט, נו האט שוין געענדיגט מיט די הכנות? דאס איז געווען וואס דער רבי האט געזאגט. זאגט ער אז דער עולם האט גערעדט, און זיי האבן געמיינט אז ער רעדט וועגן הכנות צום דאווענען, ר' שלום פלעגט דאווענען שפעט, ער פלעגט מאכן אסאך הכנות צום דאווענען, ער פלעגט דאווענען באריכות, איז דער עולם האט געמיינט אז די הכנות האט זיך גערעדט וועגן הכנות צום דאווענען. אבער ער האט פארשטאנען וואס דער רבי האט אים געזאגט. דער רבי האט אים געזאגט אט א דאס וואס ער האט אים געזאגט פריער, אז אין תש"י האט אים דער רבי געזאגט אז די הכנות צו יחידות קען מען מאכן שפעטער אויכעט, איז דאס איז געווען דעם רבי'נס שאלה, צו ער איז שוין פארטיג מיט די הכנות, האט ער שוין געטאן די הכנות צו יענעם יחידות. און דאס איז א סיפור פארבונדן מיט י' שבט. דערנאך האט ר' שלום מאראזאוו אויסגעפירט, אינטערעסאנט, האט ער דערציילט, דאס האב איך געהערט פון אים אליין, אז נאכדעם איז געווען די הסתלקות פון דעם פריערדיגע רעבן, ס'איז געווען דעם רעבן רייאץ'ס הסתלקות, איז געווען א חודש נאך י' שבט, בערך חודש אדר אדער מא עפעס אזוי איז ער געוואלט אריינגיין צום רעבן אויף יחידות שוין יעמאלט געווען דער רבי אבער ס'געווען נאך פאר קבלת הנשיאות איז כידוע דער רבי האט נישט געוואלט אננעמען די נשיאות ביז א יאר שפעטער אבער ווי ר' שלום האט געזאגט איך האב עס געהערט פון אים אליין מפיו אז בחורים האט דער רבי זיך פארנומען מיט זיי גלייך פון אנהייב דער רבי האט אליין עפעס געזאגט אזא ווארט אז פאר בחורים מיט בחורים האט ער קיינמאל נישט אפגעלאזט אז מיט די בחורים גיט ער גיט ער זיך איבער און מ'האט עס געזען גלייך במוחש ער דערציילט אז אדער יע גלייך א חודש אדער וואס נאך די הסתלקות פון דעם רעבן ריי"צ האט ער געוואלט אריינגיין אויף יחידות צום רעבן און ער איז באקומען רשות אריינגיין און ער איז געשטאנען אינדרויסן פון טיר און האט נישט געוואוסט וואס צו טון וואס איז געווען זיין ספק? דער רבי האט אים דאך געזאגט בנוגע א גארטל. פאר דעם די יחידות פון רבין ריי"צ האט ער געזאגט ער זאל אנטון א גארטל. צווייטן זייט דער רבי האט אים געזאגט ער זאל פרעגן ר' שמואל לויטין, ר' שמואל לויטין האט אים געזאגט אז ביי חסידים טראגט מען נישט קיין גארטל. דא גייט ער אריינגיין צום רבין אויף יחידות, איז ביי אים געווארן א שאלה, יא א גארטל נישט א גארטל, וואס זאל ער טון? האט ער געפרעגט הרב חדקוב, וואס איז געווען דער מזכיר דער גבאי פון דעם רעבן, האט ער געפרעגט רב חדקוב אז ער ווייסט נישט וואס צו טון, אריין גיין מיט א גארטל אן א גארטל, איז רב חדקוב אריין צום רעבן פאר רב שלום האט געדארפט אריין גיין, און ער דערציילט אים אז רב שלום מאראזוב שלום מאראזוב בה שטייט אין דרויסן, ער וויל אריין גיין אבער ער ווייסט נישט צו ער זאל טראגן א גארטל, זאגט אז דער רבי האט געשמייכלט, און דער רבי האט געזאגט נו אז ס'קוועטשט אים אז ס'קוועטשט אים, דאס הייסט כאילו אז ער איז זיך מסתפק זאל ער טראגן דעם גארטל אונטער דעם רעקל און אזוי איז טאקע געווארן דער מנהג וואס טאקע ביי בחורים זיך איינגעפירט עד היום הזה אז מען טראגט דעם גארטל אז מען גייט אריין אויף יחידות אדער מען גייט אויף אויפן אוהל הקודש אז מען גייט אריין אין רבינס צימער גייט מען מיטן גארטל אונטער דעם רעקל דאס איז א סיפור וואס כ'האב געהערט פון רב חיים שלום מאראזוב בקשר צו י' שבט בנוגע די זמן, די השגחה פרטית, וואס מען רעדט וועגן די שבת פרשת בא י' שבט, וואס דאס איז דאך דער זעלבער שבת ווי ס'איז געווען די הסתלקות פון דעם רבין ריי"צ כידוע אז אין יענע יאר תש"י איז י' שבט אויסגעפאלן אין שבת, און ווי דער רבי שרייבט אין די רשימה בנוגע דעם יום ההסתלקות שרייבט דער רבי אז ס'איז געווען ערב שבת קודש האט ער אריינגעברענגט דעם מאמר באתי לגני פאר די שקיעה האט ער אריינגעברענגט דעם מאמר באתי לגני צו דעם רעבן ריי"צ ער איז שוין געזעצן מיטן ספאדיק מיטן שטריימל מיט די לבושי שבת און ער האט געהאלטן אינמיטן מתפלל זיין הודו און פתח אליהו צווישן הודו און פתח אליהו האט ער געהאלטן דאס איז געווען די לעצטע מאל וואס דער רבי האט זוכה געווען זען זיין שווער דעם פריערדיגן רעבן ער האט אים איבערגעגעבן דעם מאמר און דער פריערדיגער רבי האט געמאכט א סימן פון שביעות רצון און שפעטער שבת קודש בבוקר אינדערפרי

אז פרשת בוא אל פרעה, דער ענין פון פרעה איז, ווי דער זוהר טייטשט אז פרעה איז מלשון גילוי, דער גילוי פון אלע אורות עליונים. איז וועגן דעם וועט מען היינט רעדן אביסל, ארויסברענגען דעם ענין פון בוא אל פרעה, און וואס איז דאס דער קשר מיט'ן טאג, דעם הייליגן טאג פון י' שבט, די יום ההילולא פונעם פריערדיגן רעבן, און דער יום פון קבלת הנשיאות פון דעם רעבן.

יציאת מצרים מיט אלע עניינים פארבונדן מיט יציאת מצרים און וואס איז דער נאמען פון די פרשה בא וואס דאס איז א נאמען וואס לכאורה אויבנאויפיק זאגט דאס גאר נישט ער זאגט נישט קיין ענין מיוחד ווי קומט דאס דער רבי האט דאך אלעמאל גערעדט אז דער נאמען פון די פרשה האט צו טון מיט דעם גאנצן מהות ווי קומט דאס אז אזא חשוב'ע פרשה און דער נאמען איז בא און וועלכער בא בא אל פרעה און נישט נאר דאס דאס ברענגט גאר ארויס די שטארקייט פון פרעה דער אייבישטער שיקט משה אריינגיין צו פרעה און ער דארף זיך מיט אים שלאגן און פרעה זאגט אז ער וויל גארנישט הערן ער טרייבט אים ארויס און דאס איז די פרשה און די נאמען פון די פרשה וואס ברענגט ארויס דעם ענין פון יציאת מצרים האט דער רבי זיך געשטעלט אויף א זוהר בעצם איז דאס צוויי זוהר'ס בנוגע דעם ענין פון פרעה איין זוהר איז אין היינטיגע סדרה פרשת בא און א צווייטער זוהר איז אין פרשת ויגש איז די ערשטענס בנוגע דעם זוהר אין היינטיגע פרשה שאלה וואס דער זוהר פרעגט וואס דאס איז א פשוטע שאלה אין פשוטו של מקרא וואס בא אל פרעה קום בשעת דו שיקסט א מענטשן צו א צווייטן זאגסט נישט בא זאגסט לך לך אל פרעה מיבעי ליה ער דארף זאגן גיי צו פרעה זאגט ער אים בא אל פרעה קום צו פרעה וואס איז דער טייטש בא איז אויף דעם דער זוהר מפרש אין היינטיגע סדרה אז משה רבינו האט מורא געהאט גיין צו פרעה משה רבינו האט שטארק מורא געהאט פון פרעה ווייל פרעה איז געווען די גרעסטע טומאה שבעולם דער תנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו ווי דער זוהר טייטשט אז דער תנין הגדול דאס איז דער נחש הקדמוני דאס איז דער מקור הקליפות דאס איז דער כתר שבקליפה דאס איז די קליפה אין דעם גרעסטן טיפסטן אופן פון קליפה וואס קען גאר זיין

ווי ער זאגט אין זוהר אז ביז איצטער די אלע עניינים וואס משה האט זיך געטראפן ביי פרעה דאס איז געווען ביי יאור הנה עומד על היאור ווי דער זוהר טייטשט יאורים דאס איז הארות המשכות צמצומים פרטים דאס איז נישט דער עצם תוקף הקליפה גיין ברעכן קליפה ווי שטייט בתוקפו אין זיין פאלאץ אין זיין שטוב אט דאס האט משה רבינו מורא געהאט און בשעת דער אייבישטער האט אים דאס געזאגט, האט אים דערפאר דער אייבישטער געזאגט, זאלסט וויסן זיין, דו גייסט נישט אליין, בא אל פרעה, קום צוזאמען מיט מיר, איך נעם דיר מיט, און מיר וועלן גיין צו פרעה. און דאס איז די הוראה פון דעם נאמען פון די פרשה, אז בשעת א איד געפינט זיך פרשת בא, טאקע פרשת בא, וואס דארטן הייבט זיך אן דער לעבן פונעם אידישן פאלק, דארטן הייבט זיך אן די יציאת מצרים, צבאות השם, אידן גייען ארויס צו איינעמען די וועלט און מאכן פון די וועלט א דירה לו יתברך, פון דארטן הייבט זיך אן די נסיעה במדבר און מדבר העמים און מתן תורה און זמן הגלות און די אלע היסטאריע פון אידישן פאלק פון יציאת מצרים פאר די לעצטע דריי טויזנט דריי הונדערט און עטליכע און דרייסיג יאר. זאגט תורה, זאגט די זאגט דער אייבישטער, זאגט די פרשה אין די ערשטע ווערטער פון די פרשה, בוא אל פרעה. אז מען גיט א קוק אין די ערשטע פאר פסוקים, מ'זעט נישט אז ער האט אים גארנישט געזאגט. שטייט בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את לבו, יא, און דערנאך שטייט גארנישט ווייטער. שפעטער שטייט נאכאמאל ויאמר ה' האט אים געהייסן רעדן וועגן מכת ארבה. און דאס איז טאקע דער ווארט, דער ווארט איז דאס גופא. די הוראה וואס די תורה זאגט דאס דערציילט דער זוהר אז א איד דארף וויסן משה רבינו דער אייבישטער זאגט צו משה רבינו זאלסט דו וויסן זיין האב נישט וואס צו נישט וואס צו מורא האבן זאלסט דו וויסן זיין איך גיי צוזאמען מיט דיר כי איתך אני איך גיי צוזאמען מיט דיר ממילא קענסט זיך אוועקשטעלן אקעגן פרעה און דו וועסט אים זיכער צוברעכן און דו וועסט מאכן פון דעם יא איבערמאכן קענען מהפך זיין חשוכא לנהורא און דאס איז דער ערשטער מסר, די ערשטע הוראה, די ערשטע זאך וואס מען לערנט ארויס פון די פרשה, און דער רבי האט עס גערעדט גאר באריכות אין די יאר תשנ"א, פרשת בוא, תשנ"א, ס'דא אזעלכע וואס געדענקען, תשנ"א, דאס איז געווען די פרשה, דער שבת, דאס איז געווען דער אנפאנג פון א גרויסע מלחמה, די באוואוסטע מלחמה וואס מען רופט זיך מלחמת המפרץ, דאס איז געווען די מלחמה וואס מ'האט דעמאלט, ס'געווען א גרויסער פחד, די גאנצע וועלט איז געשטאנען אין א פחד ווייל ס'איז געווען דער ימח שמו סאדאם חוסעין פון איראק וואס ער האט געזאגט אז ער גייט ווארפן מיסילס, ער גייט ווארפן טילים אויף ארץ ישראל און ס'איז געווען א פחד נורא ואיום. און דער רבי האט דעמאלט גערעדט אפענע ווערטער אז ארץ ישראל איז דער מקום הכי מובטח בעולם, ארץ אשר תמיד עיני הוי' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, ס'איז נישטא וואס צו מורא האבן, מ'זאל וויסן זיין אז דער אייבישטער וועט אכטונג געבן ס'וועט גארנישט פאסירן, און מ'האט געזען שפעטער ניסים גלויים ממש, יא ווי ס'איז געפאלן די אלע מיסילן די אלע די אלע טילים און ס'איז און ברוך השם ס'איז געווען ניסים גלויים ווי דער אייבישטער האט אפגעהיטן ארץ ישראל אינעם גרעסטן אופן. תמיד אשר עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. פרשת בוא איז געווען דער אנהייב פון די מלחמה. איז דער רבי האט דעמאלט גערעדט אין יענעם שבת. א פייערדיגער פארברענגען, די וואס געדענקען נאך זאגן אז ס'איז געווען ממש גילויים נפלאים וואס דער רבי האט דעמאלט גערעדט נורא נוראות. ער האט גערעדט דעמאלט אט אט דעם ענין פון בוא אל פרעה. אז א איד דארף וויסן זיין די שטארקייט וואס ער האט, יעדער איד האט אין זיך דעם משה רבינו, משה רבינו דאס איז דער בכל אחד ואחד ווי שטייט אין תניא, און יעדער איד האט אין זיך האט ער דעם תוקף, אז בשעת מען גייט ארויס אויף דער וועלט, בשעת א איד גייט ארויס און האט צו טון מיט א עולם הזה, מיט א חשך כפול ומכופל, עולם הקליפות והסטרא אחרא, בפרט דעם אייגענעם יצר הרע, דעם אייגענער פרעה אשר בקרבך, מיט דעם נפש הבהמית, דארף א איד וויסן זיין אז ער איז נישט אליין, א איד אמאל קען זיך דערשרעקן, ווייל די קליפה, דער רע, דער חשך באווייזט זיך מיט אזא מין שטארקייט און אזא מין תוקף, ביז ווען מען זעט אז משה רבינו אליין האט מורא געהאט, זאגט מען אים, זאלסטו וויסן זיין, אל תירא כי איתך אני. האסט נישט וואס צו מורא האבן, איך גיי צוזאמען מיט דיר, בוא אל פרעה, איך נעם דיר מיט אין האנט, און מיט דעם קען א איד גיין, און מיט די גרעסטע שטארקייט האט ער נישט וואס צו מורא האבן פון קיין שום חשך, קען ער גיין אויף דער וועלט און זיך פארנעמען און אויפטון, און גיין טון און מקרב זיין נאך אידן צו אידישקייט, גיין אויפן גאס און אויפזוכן א אידן און אים לייגן תפילין, און על דרך זה אין די אלע עניינים פון די פעולות טובות און מבצעים וואס א איד טוט אויף באלייכטן די וועלט און צוגרייטן די וועלט צו ביאת משיח צדקינו, וואס דאס איז לפי דעם זוהר פון פרשת בא. אין די יאר תשנ ב, וואס דאס איז געווען די לעצטע יאר לעת עתה, וואס מיר האבן זוכה געווען הערן פון רבי'ן פארברענגען, דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל שוין זיין א גאולה שלימה און מ'זאל זוכה זיין שוין צו די תורה חדשה מאתי תצא. שבת פרשת בא תשנ ב האט דער רבי גערעדט נאכאמאל אויף די זעלבע שאלה, און דעמאלט האט זיך דער רבי געשטעלט בעיקר אויף דעם זוהר גאר אין פרשת ויגש.

אזוי ווי ס'פאראן דער פרעה די גרעסטע טומאה דער כתר של קליפה, דער גרעסטער חשך, איז דא דער פרעה ווי דאס איז אין ענין הקדושה, פרעה איז מלשון פריעה, פריעה פרע, פרע את ראש וואס דאס איז ענין פון התגלות והתפשטות, דאס איז די מדריגות פון געטליכקייט וואס דאס איז העכער פון אלע מדריג והגבלות ומדידות, דאס איז אן קיין שום הגבלות, פונקט דער היפך פון אלע מדידות והגבלות וואס איז דא אין דער וועלט, אתפריעו ואתגליין מיניה כל נהורין. און דער ענין פון פרעה מלך מצרים די טייטש איז אז די אלע מדידות והגבלות וואס איז דא מצרים מיצרים וגבולים ווערן צובראכן בשעת ס'ווערט נתגלה דער ענין פון פרעה און דאס איז דער הקול נשמע בית פרעה וואס איז געווען ביי יוסף'ן פרשת ויגש דארטן די תורה דערציילט ווי אזוי ס'איז געווען מש יוסף הצדיק איז נתגלה געווארן לאחיו די התגלות פון יוסף עם אחיו דאס איז געווען התגלות פון פרעה בית פרעה, א התגלות פון בלי גבול פון גאולה וואס דאס האט זיך אנגעהויבן יעמאלט, שפעטער איז אבער געווען דער גאנצער סדר פון גלות וואס אידן האבן דורכגעגאנגען, איז דער בא אל פרעה איז דער ענין למעליותו אין קדושה, אז מען גיבט א אידן דעם כח קענען ווערן א כלי צו אויפנעמען די גרעסטע גילויים, די גילויים פון מתן תורה, די גילויים פונעם אייבערשטן, די גילויים פון משיח וואס דאס איז די גרעסטע גילויים וואס קען זיין. וואס דא אויכעט כאפט די זעלבע נקודה דער רבי האט דעמאלט גערעדט. אז א איד האט מורא, משה רבינו האט מורא געהאט, ווי קען א נשמה בגוף, ווי קען א מענטש זייענדיג דא אין דער וועלט עולם הזה הגשמי אויפנעמען אזעלכע אורות עליונים? מען קען דאך באקומען כלות הנפש, מען קען דאך ארויסגיין פון זיך, אז ס'זאל זיין אזא גרויסע התגלות, ווי וועט ער עס אויפנעמען א נשמה בגוף? און מיר ווייסן דאך אז דער תכלית הכוונה איז אז אז זאל זיין א נשמה בגוף דווקא, די אלע גילויים דארפן אראפקומען דא למטה, איז אויף דעם זאגט דער אייבישטער צו א אידן זאלסטו וויסן זיין אז דו ביסט נישט אליין בוא אל פרעה א דער אייבישטער נעמט א אידן ביים האנט און ער גיט אים די כוחות אז זייענדיג א נשמה בגוף דא למטה א גוף גשמי א גוף מוגבל מיט שכל גשמי מיט הגבלות גשמי און צוזאמען דערמיט קען ער אויפנעמען דעם גרעסטע התגלות דער גרעסטע התפשטות דער אתפריעו ואתגליין מיניה כל נהורין די אלע גרעסטע טיפסטע העכסטע גילויים און אט אט דער ענין האט דער רבי געזאגט איז פארבונדן דווקא מיט דעם ענין פון יו ט שבט, ווארום דער גאנצער ענין פון יו"ד שבט איז ווי ס'רעדט זיך אין דעם מאמר באתי לגני אחותי כלה, אז מ'שטייט אין דעם זמן הגאולה, און ס'ווערט אט אט די באתי לגני וואס דאס גייט אויף די התגלות פון דעם אייבערשטן, עיקר שכינה בתחתונים, וואס קומט אראפ לגני לגנוני למקום שהיה עיקרי בתחילה, די התגלות פון עצמות ומהות, די התגלות פון די העכסטע ענינים, דא למטה אין עולם הזה הגשמי. און דאס איז דער תפקיד פון אונזער דור, וואס אונזער דור איז דער דור הגאולה, און אט אט קומט משיח, און מען זעט בגלוי, מען זעט במוחש, דער רבי האט געזאגט, דעם בזבוז האוצרות, די התגלות פון פנימיות התורה, די התגלות פון תורה בכלל וואס איז אין אונזער דור אזא גרויסע התפשטות, און דאס איז אלץ א הכנה צו דעם גרעסטן גילוי אלוקות וואס מיר שטייען און ווארטן אז אט אט קומט משיח, און דא ווערט די שאלה, אונזער דור, אכשור דרא, אזא שוואכער דור, אזא טונקעלער דור, שוואכע מענטשן, ווי קענען מיר אויפנעמען אט א די אלע עניינים? איז אויף דעם איז דער ענטפער פון היינטיגע סדרה, זאלסטו וויסן זיין בוא אל פרעה, אז דו גייסט נישט אליין, דער אייבישטער נעמט אונז ביים האנט, און דער רבי גיט אונז די כוחות, דער משה רבינו שבכל אחד ואחד, באקומען מיר די כוחות, אז זייענדיג דא למטה נשמה בגופים, מיט א געזונטע נשמה, מיט א געזונטען גוף, זאלן מיר קענען אויפנעמען אט א די אלע אורות עליונים און די אלע עניינים נפלאים וואס אט אט ווערט נתגלה די אוצרות גדולות ביותר וואס קענען אראפברענגען די גאולה האמיתית והשלימה, און דאס איז די הוראה וואס מיר נעמען פון היינטיגע סדרה צו היינטיגע זמן, מען זאל וויסן זיין ווי דער רבי האט גערעדט אין יענע שיחה פון תשנ ב, דער רבי האט דעמאלט גערעדט פייערדיגע ווערטער און געזאגט אז יעדער איד פון אונזער דור דארף וויסן זיין אז מיר שטייען איצטער אין די העכסטע צייט, פון איין זייט איז צייט, צייט איז א הגבלה, פון צווייטן זייט די העכסטע צייט, די בלי גבול אין זמן, מיר שטייען אין אזא זמן יקר ביותר, וואס מ'דארף מייקר זיין יעדע סעקונדע, וויסן זיין אז אין יעדע פעולה וואס מיר טוען, אין תורה און מצוות בפרט אין דעם ענין פון יפוצו מעיינותיך חוצה, די התפשטות פון תורת החסידות, אט דאס איז די הכנה צו דעם פון גילוי המשיח וואס אט אט קומט משיח און די אלע עניינים וואס גייען ארום אין דער וועלט, די מלחמות מיטן חשך מיט די אומות העולם וואס זענען רודף אידן וכו' וכו' איז דאס ווי דער מדרש וואס דער רבי האט יעמאלט גערעדט אין יענע יארן דער באוואוסטער מדרש אז דער אייבערשטער זאגט צו אידן אל תתייראו איר האט נישט וואס צו מורא האבן ענוים הגיע זמן גאולתכם כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם דער גאנצער חשך און העלם והסתר דאס איז מער נישט ווי א הכנה כדי צו צוברעכן דער למכה מצרים בבכוריהם צוברעכן די קליפה פון פרעה אים שובר זיין ווי דער זוהר זאגט אויף חלו אויף שטיקלעך ביז ס'וועט נישט בלייבן קיין שום זכר פון דעם גאנצן פרעה אינעם חושך און אדרבה עס וועט זיין דער אתפריעו ואתגליין מיניה כל נהורין דער גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו תיכף ומיד ממש.